זאגט די משנה אין בין המודר הנאה מחבירו, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון דעם מענטש וואס האט זיך גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון זיין חבר, למודר ממנו מאכל, ער האט זיך גע'אסר'ט ער זאל נישט האבן פון איהם הנאה פון עסנווארג, איז נישט דא קיין חילוק אלא דריסת רגל צו ער מעג אריינגיין אין יענעמ'ס רשות, וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש, צו ער מעג ביי איהם לייען כלים וואס מיט דיע כלים מאכט מען נישט קיין אוכל נפש, מיט דיע כלים קאכט מען נישט קיין עסן, אויב מען גרייט נישט צו דעם עסן אז מודר הנאה איז אסור דריסת הרגל אויך, און כלים שאין עושים בהן אוכל נפש איז אויך אסור, אבער מודר ממנו מאכל איז מותר אין דיע זאכן, און דאס וואס מיר זאגן כלים שאין עושים בהן אוכל נפש איז מודר מאכל מותר, מיינט מען דווקא א ארט וואו מען טוט נישט פארענטן דיע כלים, אבער דארט וואו מען טוט צו פארענטן דיע כלים, ווערט עס אויך אנגערופן הנאת מאכל, ווייל אזוי וואלט ער געדארפן גיין רענטן די כלים, וואלט אים געפעלט געלט, און יעצט דארף ער דאס נישט גיין רענטן, קען מען דאך קויפן פאר דער פרוטה עסנווארג. זאגט די גמרא, הא לענין כלים שעושים בהן אוכל נפש, לגבי דיע כלים וואס מ'מאכט זיי אוכל נפש, אפילו די זאך בעצם איז נישט קיין אוכל נפש, מ'מאכט נאר מיט דעם אוכל נפש, זה וזה שוין זענען ביידע גלייך, אפילו ביי מודר ממנו מאכל, און אפילו במקום שאין משכירין דיע כלים איז ער אויכעט אסור. אין דער משנה האבן מיר געלערנט דריסת הרגל, א מודר הנאה איז אסור בדריסת הרגל, פרעגט די גמרא לא קפדי אינשי, מענטשן ארט דאך נישט אז א פרעמדער מענטש גייט אין זיין רשות, פארוואס זאל זיין אסור? אמר רבא האט רבא געזאגט הא מני רבי אליעזר, דאס גייט נאך רבי אליעזר דאמר וואס ער זאגט, ויתור, א זאך וואס איז דאס ענין פון מענטש, אז דער מענטש זאל מוותר זיין, ס'ארט אים נישט די זאך, אסור במודר הנאה איז אסור במודר הנאה, זאל טאקע זיין אז ער גיבט אים גארנישט און ער איז מוותר, אבער יענער מענטש באקומט דאך עפעס, זאגט די משנה, זאגט די משנה, אין בין נדרים לנדבות איז נישטא קיין חילוק פון א נדר ביז א נדבה, די גמרא וועט ווייטער זאגען וואס הייסט נדר וואס הייסט נדבה, אלא שנדרים חייב באחריותן, ביי נדרים ער האט געמאכט א נדר צו ברענגען א קרבן עולה, און ער האט שוין באשטימט דאס איז די עולה און עס איז פארלוירען געגאנגען דארף ער ברענגען א צווייטס, און נדבות אינו חייב באחריותן, ביי נדבה, א אויב ער האט עס נאר באשטימט האט געזאגט דאס איז א עולה, איז ער נישט מחויב צו ברענגען א צווייטע ווען ער האט עס פארלוירן. זאגט די גמרא, הא לענין בל תאחר, אבער לגבי דעם דין אז אויב מען ברענגט עס נישט ביז דעם יום טוב ווען מען דארף עס ברענגען איז מען עובר א לאו פון בל תאחר, זה וזה שוין, איז נדבה גלייך צו נדר, כאטש ביי נדבה שטייט נישט דער בל תאחר נאר מ'לערנט עס אפ. פון נדר. תנן התם האט מען דארטן געלערנט איזה נדר, מיט וועלכן לשון ווערט עס אנגערופן א נדר, האומר הרי עלי עולה, אויב ער זאגט הרי עלי עולה, איזה נדבה וועלכעס איז נדבה, האומר ער זאגט הרי זו עולה, דאס איז א עולה, ומה בין נדרים לנדבות, וואס איז דער חילוק אין דין צווישן נדרים און נדבות, נדרים. אויב ער האט געזאגט הרי עלי עולה מתו אז די בהמה איז געשטארבן נאכדעם האט אפגעשיידט או נגנבו אדער צוגעגנבעט או אבדו אדער פארלוירן חייב באחריותן איז ער מחויב צו ברענגען א צווייטע נדבות מתו או נגנבו או אבדו אינו חייב באחריותן איז ער נישט מחויב קיין צווייטע פרעגט די גמרא מנהני מילי פון וואנען ווייסן מיר ביי א נדר אז ער האט עס אפגעשיידט און ס'איז פארלוירן געגאנגען מוז ער ברענגען א צווייטע דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט שטייט אין פסוק ונרצה לו לכפר עליו טייטש איך אזוי, רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו, דאס וואס ליגט אויף אים, דעמאלט איז ונרצה לו, וועט ער וועט ער ווערן מכפר, וועט עס ווערן באוויליגט, לכפר עליו, ווען מ'וועט עס מקריב זיין, ואת שאינו עליו, דאס וואס ליגט נישט אויף אים, אינו חייב באחריותו. פרעגט די גמרא מאי משמע, ווי ווייזט אויס אין דעם ווארט עליו איז קבלת עול אז עס ליגט אויף אים אחריות, אמר רבי יצחק בר אבדימי כיון דאמר עלי אז ער זאגט הרי עלי עולה כמאן דטעין אכתפיה דמי איז גלייך ווי ער טראגט עס אויף זיין פלייצע, און איך טייטש אין פסוק אזוי. ונרצה לו לכפר עליו, ונרצה לו. ס'עט זיין צו אים באוויליגט לכפר עליו, דעמאלט ווען ער האט א כפרה דעמאלט איז נרצה, אדער מקמי פאר דער כפרה ווערט עס פאר אים נישט באוויליגט. און ביי וועלכן קרבן האב איך דיר דאס געזאגט? עליו, ונרצה לו, ס'איז עולה לרצון לכפר, דווקא ווען מען טוט עס פארגעבן, מען טוט עס מקריב זיין, ביי וועלכן קרבן זאג איך דיר דאס? עליו, די קרבן וואס עס ליגט אויף אים, וואס ער האט גענומען אויף זיך אחריות, אבער דארטן ווי ער זאגט הרי זו עולה. ברוך השם, מסכת מגילה, דף ח' עמוד א', די צווייטע משנה, זאגט די משנה, אין בין זב הרואה שתי ראיות, ס'נישט דא קיין חילוק פון א זב וואס ער זעהט צוויי ראיות אין איין טאג, אדער ער האט עס געזען אין צוויי טאג, איין טאג נאכן אנדערן, זונטאג און מאנטאג, ווי איז אבער ער האט געזען צוויי ריאות, איין ראיה זונטאג און איין ראיה דינסטאג, דעמאלט האט ער נישט קיין דין פון א זב, נאר א דין פון א בעל קרי. לרואה שלש, איז נישט קיין חילוק צו דעם וואס האט געזען דריי ריאות אין איין טאג, אדער אין דריי טעג רצופים זונטאג מאנטאג דינסטאג, אדער צוויי ראיות אין איין טאג און איינס צומארגן, און נישטא צווישן זיי קיין חילוק, אלא קרבן, נאר דער דין פון א קרבן, ווען ער ווערט ריין, נאכדעם ווי ער האט געציילט זיבן טעג ריינע טעג, דארף ער ברענגען א קרבן, איז א זב, הרואה שתי ראיות דארף נישט ברענגען קיין קרבן, און הרואה שלש דארף יא ברענגען א קרבן. רש י, שתי ראיות מיינט מען ביום אחד אין איין טאג, או בשני ימים רצופין, אדער האט ער צוויי ראיות געזען צוויי טאג איינס נאכן אנדערן זונטאג און מאנטאג, וכן שלש, די זעלבע דין ביי דריי ראיות, איז קאן זיין ביום אחד, אלע דריי אין איין טאג, או בשלושה ימים רצופין, אדער אין דריי טעג איינס נאכן אנדערן זונטאג מאנטאג דינסטאג, או שתיים ביום אחד ואחת למחר, אדער צוויי אין איין טאג דינסטאג און איינס מארגן מיטוואך. וואס איז דאס א זב? דער רמב ם אין פירוש המשניות, מסכת זבין, פרק ב', משנה ב', זאגט אז דאס איז א קראנקהייט פון די כלי הזרע, ס'ווערט אפגעשוואכט דעם כח וואס האלט די זרע, און עס גייט ארויס פון אבר הערווה די זיבה. דער רמבן על התורה, ויקרא, קאפיטל ט ו, פסוק י א, און די זעלבע זאך דער בחיי זאגט אויכעט אז דאס איז א ענין פון אזיין סארט קראנקייט. אין חומש ויקרא, קאפיטל ט ו, פסוק א' שטייט, וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרתם אליהם, איש איש,

רר בשרו אז ס'וועט ארויסגיין פון אים א פליסיגקייט, את זובו או החתים בשרו מזובו, אז דאס ס'וועט ארויסגיין א דיקקייט וואס דאס וועט פארמאכן די פי האמה פון דעם טראפן פון זיבה.

יעדע געלעגער וואס אויף דעם ליגט א זב ווערט טמא, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא. דער דין פון משכב און מושב איז אז מ'איז געליגן אדער געזיצן אויף צען בגדים איינס אויף דעם אנדערן איז אלעס א אב הטומאה, אפילו דאס וואס האט נישט אנגערירט, ווען דער זב רירט אן א זאך מיט די האנט ווערט די זאך א ראשון. אבער דאס וועלכעס דאס איז משכב אדער מושב ווערט עס א אב הטומאה, א ראשון איז מטמא נאר אוכלין ומשקין, און דעמאלט ווען ס'איז א אב הטומאה איז עס מטמא אויכעט אדם וכלים. געזאגט אין פסוק י"ב שטייט נאך א דין טומאה, וכלי חרס אשר יגע בו הזב ישבר, און מיר ווייסן דאך אז א כלי חרס איז נישט מטמא מאחוריו מיט נגיעה ווערט עס נישט טמא, לערנט מען דאך אפ פון דעם פסוק אויף היסט, נאכער אין פסוק י"ג שטייט וכי יטהר הזב מזובו ווען ער ווערט ריין, וספר לו שבעת ימים לטהרתו זאל ער ציילן זיבן טעג, וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר, אז ס'דארף דורך גיין זיבן טעג וואס ער זעט נישט קיין זיבה, דעמאלט איז ער זיך טובל און ער איז ריין. פרעגט די גמרא, די משנה האט געזאגט אז ס'איז דער חילוק צי דער זב זעט דריי ראיות צי צוויי, האט נאר א חילוק דעמאלט ווען ער ווערט ריין צי ער דארף ברענגען א קרבן צי נישט, הא אבער לענין משכב, אז דעם דין אז ער זאל מטמא זיין דעם משכב, אז דאס הייסט אפילו ער האט נישט אנגערירט דעם משכב, למשל ער איז געליגן אויף צען ליילעכער, ומושב, אדער איז געזיצן אויף צען בגדים איז די דין, זה וזה שוין זענען ביידע וספירת שבעה, און לגבי דעם דין אז ער ווערט ריין ווי אזוי ער ווערט ריין דוקא אז ס'גייט דורך ניט איבערהאקן זיבן טעג וואס ריינע טעג ער וועט נישט זעהן, איז לגבי דיע זאכן שוין זענען זיי איז זה וזה שוין זענען ביידע גלייך מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר דיע זאך אז לגבי דעם דין טומאה איז גלייך סיי א רואה שתי ראיות לרואה שלש און לגבי קרבן זענען זיי נישט גלייך. דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט רב סימאי אומר, רב סימאי זאגט, מנה הכתוב שתיים, אין ערשטן פסוק אין קאפיטל ט"ו פסוק ב' שטייט, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו, ווערט דערמאנט צוויי מאל זב, וקראו טמא, און דער פסוק פירט אויס, טמא ער איז טמא. שלש, אין דעם שפעטערדיגן אין פסוק ג' שטייט, ווערט דארט דערמאנט.

שתיים לטומאה, צוויי ראיות, גייט ביי אים אן אלע חומרות פון א זב לגבי טומאה, ושלוש לקרבן, די דריטע איז אז אויב ער האט געזען דריי און ער ווערט ריין דארף ער ברענגען א קרבן, פרעגט די גמרא, ואימר לאמער זאגן שתיים בין אזוי צוויי ראיות לטומאה איז ער טמא ולא לקרבן, און קיין קרבן דארף ער נישט ברענגען שלש ביי דריי ראיות לקרבן ולא לטומאה, לגבי טומאה איז נישט דא די דין טומאה, קען מען דאך נישט טייטשן אז עס איז אינגאנצן נישט דא די דין טומאה, ווייל דער פסוק זאגט דאך בפירוש אז ביי דריי, זאגט דאך דער פסוק אין פסוק ג' ווערט דערמאנט אויך די זעלבע לשון. טומאתו, טומאתו היא, דאס שטייט דאך ביי דריי, נאר מען מיינט צו זאגן אז ס'איז טמא איז ער, נאר וועלכע טומאה? א טומאה פון א בעל קרי איז ער טמא, אבער נישט די חומרא פון זב. זאגט די גמרא, ווי קענסטו אי אזוי אויך זאגן, אמרי זאגט, עד שלא ראה שלש, איידער ער האט געזען דריי, ראה שתיים, האט ער דאך שוין געזען צוויי, איז דאך שוין אויף אים געווארן אלע חומרות פון זיבה, און אויב ס'איז שוין אויף אים געווארן אלע חומרות, מיט וועלכן זאל אוועקגיין פון אים ווייל ער האט געזען נאכאמאל, זאלן פון אים אוועקגיין די חומרות? פרעגט די גמרא, ואימר לאמער זאגן אזוי, שתיים, מיינט מען לקרבן, ביי צוויי ראיות ברענגט ער א קרבן, ולא לטומאה, און ער האט נישט אין זיך דעם דין פון טומאת זב, ער האט טומאה, דער פסוק זאגט דאך טמא הוא ביי צוויי, ער האט די טומאה פון א בעל קרי, שלש אף לטומאה, ביי דריי איז דא אי קרבן אי טומאה, זאל איך זאגן אז דער חילוק איז לגבי קרבן, און נישט קיין חילוק פון צוויי ראיות ביז דריי, נאר לגבי וועלכע זאך איז דער חילוק לגבי טומאה, זאגט די גמרא, לא סלקא דעתך, קען מען אזוי נישט זאגן, דתניא, מיר האבן געלערנט דארטן אין פסוק ט"ו, ווי עס ווערט דארט דערמאנט אין פסוק ווען ער ברענגט דעם קרבן, שטייט דארטן וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו, שטענדיג די מ'. איז מן פון דאס גייט מען זאגן נישט אלעמאל נאר א אנדערע מאל איז דא וואס מען דארף ברענגען א קרבן זאגן מיר מקצת זבים מביאים קרבן א טייל ברענגען יא א קרבן און מקצת זבים אין מביאים קרבן און א טייל ברענגען נישט קיין קרבן אויב אזוי הא כיצד. דו פרעגסט מיר אז איך זאל זאגן א קרבן ברענגט מען סיי ביי צוויי ראיות סיי ביי דריי, דער פסוק זאגט דאך אז ס'איז אמאל פארהאנען וואס מען ברענגט נישט קיין קרבן, און אויב ביי צוויי ברענגט מען א קרבן ביי דריי ווען זשע ברענגט מען נישט קיין קרבן? הא כיצד? ראה שלש מביא ווען ער האט געזען דריי ראיות ברענגט ער א קרבן, שתיים אינו מביא ביי צוויי ברענגט ער נישט, פרעגט די גמרא או אדער אינו נישט אזוי ראה ב' מביא טאקע לגבי טומאה איז גלייך ב' ראיות צו ג' ראיות נאר די חילוק וועט זיין ראה ב' מביא ביי צוויי ראיות ברענגט ער א קרבן ראה שלש אינו מביא ווען ער ברענגט דריי ראיות ברענגט ער נישט קיין קרבן איי וועט איר פרעגן וואס איז דאס כ'האב דאך שוין פריער געהאט אזא מין קשיא און כ'האב דאך שוין געענטפערט פריער געווען די קשיא, ביי צוויי איז ער טמא און ביי דריי זאל ער נישט זיין טמא, האב איך אויף דעם אויך געענטפערט, ס'קען נישט זיין אז די טומאה איז שוין אויף אים געקומען, מיט וואס זאל די טומאה אוועק גיין? אבער ביי א קרבן האב איך געלערנט אין די הוה אמינא, מיר טרעפן אמאל אויף א הארבערע זאך ברענגט מען נישט קיין קרבן, וואס איז הארבער? כרת? צי דארט ווי עס קומט מיתת בית דין. זיכער איז מיתת בית דין הארבער מען טרעפט ביי מיתת בית דין ברענגט מען נישט קיין קרבן און ביי כרת ברענגט מען א קרבן, אזא מיתת בית דין וואס במזיד בלא עדים איז נישט דא קיין כרת ברענגט מען נישט קיין קרבן, האט די גמרא די הוה אמינא געלערנט אז איך וועל זאגן דריי עס איז הארט ברענגט מען נישט קיין קרבן. זאגט די גמרא ניין, אמרת זאג עד שלא ראה שלש ראה שתיים, ס'איז דאך שוין אויב אויף אים געווארן א חיוב פון קרבן, קען די דריטע ראיה נישט אראפנעמען. האב איך דאך יעצט געהאט צוויי ערטער, לערן איך אפ אז ס'איז א חילוק פון צוויי ראיות ביז דריי ראיות. איין זאך האבן מיר געהאט וואס רבי סימאי האט געזאגט אז דער פסוק זאגט ביי צוויי ער איז טמא, און דער פסוק זאגט ביי דריי ראיות ער איז טמא, מוז איך זאגן צוויי איז לטומאה ולא לקרבן, און ביי דריי ראיות איז דא א קרבן, דאס האב איך געהאט איין לימוד, נאכהער האב איך געהאט א לימוד פון דעם פסוק וכיפר עליו הכהן לפני ה' מזובו, אז מקצת זבין מביאים קרבן, און מקצת זבין אין מביאים קרבן, זאגט די גמרא, ואיצטריך דרבי סימאי, איך דארף אי די דרשה פון רבי סימאי, ואיצטריך מזובו, און איך דארף האבן דעם לימוד פון מזובו אז מקצת זבין ברענגען נישט קיין קרבן, דאי מדרבי סימאי, איך זאל נאר האבן דעם לימוד פון רבי סימאי, וואס אין איין פסוק שטייט צוויי. ראיות איז ער טמא, אין איין פסוק שטייט דריי, הוה אמינא וואלט איך געזאגט כי קושיין, וואלט איך געזאגט אזוי ווי אונזער קשיא איז פריער געווען אז וואס וואלט איך געזאגט אז שתיים לקרבן ולא לטומאה און שלוש אף לטומאה, כ'וואלט געזאגט ס'איז א חילוק פון צוויי ביז דריי. לגבי וועלכע זאך איז א חילוק? נישט לגבי קרבן, קרבן איז סיי ביי צוויי ראיות סיי ביי דריי, נאר די חילוק איז ביי טומאה. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, מזובו, דו קאנסט נישט זאגן אז אלע ברענגען א קרבן, ווייל איך לערן דאך אפ מזובו אז א טייל ברענגען א קרבן און א טייל נישט. ואי מזובו, אז כ'זאל נאר האבן דעם פסוק די דרשה פון מזובו, וואס וואלט איך געוואוסט פון דעם אז נישט אלעמאל ברענגט מען א קרבן, אמאל ברענגט מען יא א קרבן און אמאל נישט, לא ידענא, איך וואלט נישט געוואוסט כמה ראיות וויפיל דעם מקרה, וועלכע וויפיל ראיות זאל זיין אז מען זאל נישט ברענגען, אפשר מיינט מען ביי דריי ברענגט מען נישט קיין קרבן, ביי פיר ברענגט מען. דעריבער מוז איך צוקומען, אפילו נאכדעם וואס איך ווייס אז א טייל ברענגען א קרבן און א טייל ניט, מוז איך אויך צוקומען צו דער דרשה פון רבי סימאי, וויפיל איז דער טייל? אז דער טייל וואס זיי ברענגען נישט קיין קרבן, דאס איז צוויי, און ביי דריי ברענגט מען א קרבן. קא משמע לן דרבי סימאי, לאזט ער מיר הערן רבי סימאי ז ל. פרעגט די גמרא, והשתא דאמרת מזובו לדרשה, יעצט אז דו זאגסט ווייל עס שטייט מ מזובו טוה איך אפלערנען פון דעם א דרשה, אזוי האט מען דאך געזאגט אז דאס וואס שטייט אין פסוק ט ו וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו טוה איך אפלערנען פון דעם א דרשה אז נישט יעדע זב ברענגט א קרבן.

וכי יטהר הזב, דער פסוק הייבט זיך אן אין פסוק י ג, וכי יטהר הזב מזובו וספר לו, איז וכי יטהר הזב זאגן מיר לכשיפסוק מזובו, ווען ער האט געווארן אויס זב, דעמאלט זאל ער זיך טובל'ען, ווייל ביי מצורע איז דא א דין אז ווען דער מצורע איז שוין געווארן אויסגעהיילט, איז די ערשטע זאך דארף מען זיך טובל'ען און די ציפורים מיט די זאכן, נאכהער ציילט ער אפ אין זיבן טעג ארום דארף מען זיך נאכאמאל טובל'ען, ווי הייסט עס ווען דארף מען זיך נאך טובל'ען? פאר די זיבן טעג, זאגט מען דא אז דער פסוק וכי יטהר הזב ווען מזובו ווען ער וועט שוין זיין ריין דעמאלט דארף ער זיך טובל'ען, אבער נישט ער זאל זיך טובל'ען דעם ערשטן טאג ווען ער הייבט אהן צו ציילן, נאר ער זאל זיך טובל'ען נאכדעם דעם זיבעטן טאג. דער זיבעטער טאג וואס ער האט געציילט ריינע טעג, דעמאלט זאל ער זיך טובל'ען. דאס ווייס איך פון וכי יטהר הזב, אז ווען ער איז ריין ס'איז שוין דורכגעגאנגען זיבן טעג און דעם זיבעטן טאג קען זיך טובל'ען. מזובו. דא גיי איך פארענטפערן די פריערדיגע קשיא וואס מ'האט געפרעגט מזובו וועלכע דרשה לערן איך אפ פון דעם, פון דעם לערן איך אפ ולא מזובו ונגעו. אז אויב ר'איז געווען א זב און א מצורע און האט אויפגעהערט די זיבה, און ער איז נאך נישט געווארן אויסגעהיילט פון דער נגע, און ער האט געציילט, זאג איך נישט אז דיע ספירה הייסט נישט קיין ריינע, ער מוז ווערן ריין אויך פון דער נגע אויכעט, זאג איך נישט אזוי, נאר ער ציילט די זיבן טעג, כאטש ער איז נאך א מצורע, און די זיבן טעג ווערן אים גערעכנט פאר דער ספירה פון זב, טובל אין זיבעטן טאג איז ער זיך נאכנישט טובל, דאס איז א ס'ווערט גערעכנט פאר א מנין, און דעמאלט ווען ער ווערט אויסגעהיילט פון צרעת איז ער זיך טובל דאך גלייך די טבילה ראשונה פון א מצורע, און די טבילה ראשונה ווערט גערעכנט אי די טבילה פון דער נגע און אויך פון דער זיבה, און ער ווערט גלייך ריין לגבי דעם דין, ער איז נישט מטמא משכב ומושב, און ער איז נישט מטמא קיין כלי חרס בהיסט ווי דער דין פון זב, כאטש ער דארף זיך נאך ווארטן זיבן טעג צו ציילן פאר די צרעת לגבי דעם דין פון עסן קדשים. אבער דאס וואס ער האט געציילט זיבן טעג פאר זיבה ווען ער איז נאך געווען א מצורע, האט שוין אויפגעטאן אז די ערשטע טבילה זאל ווערן גערעכנט ווי ער איז זיך טובל דעם זיבעטן טאג פון די שבעה נקיים פון צרעת. ריכטיג, ער וועט דארפן טאקע האבן א צווייטע טבילה אויף אכילת קדשים. אבער דער דין טומאה גייט אוועק פון אים, די הארטקייט פון דין טומאה וואס א מצורע איז מטמא משכב ומושב, דאס גייט אוועק פון אים גלייך ווען ער האט זיך גע'טובל'ט די ערשטע טבילה אלס מצורע, ווערט דאס גערעכנט אי א טבילה פאר די צרעת און נאך א טבילה פאר די זיבה, ער איז נישט מטמא קיין משכב ומושב ס'זאל ווערן אב הטומאה, א מצורע איז אויך מטמא משכב ומושב נאר מאכט דאך נישט קיין אב הטומאה נאר א ראשון ווי תוס' וואס זאגט דא אויך. און פארוואס שטייט מען וספר לעבן דעם ווארט מזובו? לימד די פסוק קומט מען לערנען על זב בעל שתי ראיות, א זב פון צוויי ראיות, שטעון ספירת שבעה, אז זאל ווערן ריין דארף ער אויכעט האבן ספירת שבעה, דעריבער שטייט מען דערנאנט דער וספר לעבן זובו, מזובו אפילו וועגן א טייל זיבה, ער איז נאך נישט קיין ריכטיגער זב, ער האט נאר געזען צוויי, דארט איז אויך דער דין וספר. פרעגט די גמרא, וואס דארפסטו האבן אויף דעם א פסוק אז א זב בעל שתי ראיות דארף האבן ספירת שבעה, וואס דארפסטו א פסוק והלא דין הוא כ'קען עס אפלערנען א קל וחומר אם מטמא משכב ומושב אויב שתי ראיות איז האט ער דאך לגבי דעם דין טומאה האט ער דאך אלע חומרות ער איז מטמא משכב ומושב לא יהא טעון ספירת שבעה איז דאך א זיכערע זאך ווען ער ווערט ריין דארף ער האבן ספירת שבעה וואס דארף איך האבן אויף דעם א פסוק? תוספות האט דא א צווייטע גירסא גיט א קוק תוס' מ'איז גורס, ומה דאך מצורע שאין מטמא משכב ומושב, דארף ספירה, ובתורת כהנים ברענגט זאגט טאקע תוס' ברענגט דא אראפ ובתורת כהנים תניא שמטמא משכב ומושב, וואס עס שטייט דא אין גמרא ר'איז נישט מטמא, ותירץ רש"י בפסחים, דהיינו לטמא אוכלין ומשקין. אבל לא לטמא אדם וכלים, ער מאכט די משכב ומושב נאר א ראשון. וואס איז די קשיא פון גמרא, איך דארף נישט האבן קיין פסוק אז א זב בעל שתי ראיות דארף האבן ספירת שבעה, איך קען עס וויסן דאך פון דעם אליין, אבי אזוי ווי אונזער גירסא איז ווייל ער איז מטמא משכב ומושב. ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין ראיה, ס'קען אמאל זיין אז מ'איז מטמא משכב און מושב, און דאך דארף מען נישט האבן קיין ספירת שבעה. שומרת יום, זי ווארט א טאג זאל זיין ריין כנגד יום, אנטקעגן דעם טאג וואס האט געזען תוכיח. אזוי ווי עס איז דא דער דין פון זב, איז דא ביי א אישה אויכעט דער דין פון זבה. זבה רופט זיך אן אז אויב בלא עת נדתה, אז זי האט געזען נישט אין דער צייט ביי א אישה, ווי דארט שטייט אין קאפיטל ט ו פסוק כ ה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, לערן איך אפ מ'מיינט דריי טעג בלא עת נדתה. איז דער דין איז זי אויך מטמא משכב ומושב, ואם טהרה מזובה שטייט ווייטער פסוק כ ח, וספרה לה שבעת ימים זיך ציילן זיבן טעג, ואחר תטהר. איז ביי א אישה דער דין זי דארף זי דארף זען אין דריי טעג און עס דארף זיין בלא עת נדתה ווייל אין דער צייט פון נידה, דעמאלטס אפילו איין ראיה איז זי טמא זיבן טעג, און קיין ספירת שבעה נקיים דארף זי נישט. איז ווי וועט זיין זי האט געזען בלא עת נדתה, האט זי געזען נאר איין מאל, זאגן מיר דעם טאג איז זי טמא, און זי איז מטמא משכב ומושב און אלע חומרות, ווי אזוי ווערט זי ריין? קיין ספירת שבעה נקיים, קיין זיבן ריינע טעג דארף זי נישט, נאר אויב עס גייט דורך דער מארגעדיגער טאג און לא ראתה ווערט זי שוין ריין. די זעלבע זאך אויב זי האט געזען צוויי טעג, זונטאג און מאנטאג, אויב דאס איז בלא עת נדתה, איז זי, זאגן מיר, דארף זי ווארטן איין טאג, און אויב זי זעט נישט דעם דריטן טאג איז זי טהורה, אבער דעם טאג וואס זי האט געזען איז זי מטמא משכב ומושב, זעה איך דאך פון דעם שמטמאה משכב ומושב זי איז דאך יא מטמא משכב ומושב, און דאך זאגן מיר ואינה טעונה ספירת שבעה, און ציילן זיבן טעג דארף זי נישט, ואף אתה אל תתמה על זה, זאלסט זיך אויב אזוי נישט פארווינדערן אז א זב וואס האט געזען שתי ראיות, שאף על פי שמטמא משכב ומושב, כאטש ער איז מטמא משכב ומושב, וואלט איך געוואלט מיינען לא יהא טעון ספירת שבעה. זאל נישט דארפן האבן ספירת שבעה, תלמוד לומר, דעריבער מוז איך שוין האבן דעם פסוק מזובו וספר, אפילו ער איז נאר א שטיקל זב, ער בו ראיה א שטיקל, ער דארף נאכדעם ביי טהרה, לגבי טהרה איז עס דאך א שטיקל, ווייל לגבי טהרה דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן, אז מקצת זובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. איז דאך דא לכאורה, מיר האבן דאך דא געהאט צוויי דרשות וואס איך טייטש דאס ווארט מזובו מקצת זובו, פריער אין דעם אין דעם פסוק וואס מיר האבן געלערנט דא, וכי יטהר הזב מזובו וספר לו, טייטש איך מקצת זב, אויף וועלכן גייט ארויף דער מקצת זב? אז דער זב וואס ער זעט צוויי ראיות דארף ציילן שבעה נקיים, נאכהער איז דא אין צווייטן פסוק, אין פסוק ט ו שטייט ועשה ווער זאל ברענגען א קרבן ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו, נישט יעדער זב ברענגט א קרבן, נאר אזא א טייל זב וועלכער פון שלש ראיות ברענגט א קרבן, איז דאך זייער שווער, פריער האב איך געטייטשט אין פסוק י ג לגבי וספר, גיי איך אפלערנען פון דעם מזובו אז פון א טייל זיבה נאר צוויי ראיות דארף מען ציילן, און דא אבער אין פסוק ט ו ווי עס שטייט אין פסוק וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו, טייטש איך מזובו גייט ארויף.

אז מ'האט נאר געזעהן אביסל, צוויי ראיות דארף מען שוין ציילן. און מאי שנא האי מזובו, דער פסוק ט ו וואס דו טייטשסט דארט דאס ווארט מזובו, נישט ער האט געזעהן א מקצת זיבה, נאר דו טייטשסט דאס ווארט מזובו, א טייל זבים ווען עס רעדט זיך ביי א קרבן, דו טייטשסט נישט מקצת זיבה. כ'זאל גיין מרבה זיין זב בעל שתי ראיות אויף א קרבן, נאר דו טייטשסט מקצת זבים דארפן ברענגען א קרבן. און ווער איז דער מקצת טייטשסטו פון דריי ראיות, פארוואס זאל אזוי זיין? ומאי שנא מאי שנא האי מזובו ביי א קרבן דממעט ביה זב בעל שתי ראיות, ווייל דו טייטשסט דעם מזובו א טייל זבים נאר דווקא פון דריי ראיות, אמר ליה האט אים אביי געענטפערט אי סלקא דעתך האי למעוטי הוא דאתא אויב איך זאל זאגן אז דער מזובו וואס שטייט ביי ספירה גייט מיר ממעט זיין, ער גייט מיר זאגן אז דווקא מזובו וספר, דווקא דער זב וואס ער זעט דריי ראיות, נאר ער זאל ציילן, אויב דו וועסט וועלן אזוי אויך זאגן, לישתוק קרא מיניה, זאל נאר גארנישט נישט שטיין, וועל איך אליין וויסן אז ווען דארף ער האבן ספירה, נאר ביי דריי, וכי תימא אז דו ווילסט זאגן אתיא מדינא איך וואלט עס אפגעלערנט פון א קל וחומר א זב בעל שתי ראיות אז אויב ר'איז מטמא משכב ומושב די דארף ער אוודאי ציילן דעריבער דארף מען דער פסוק ציילן מזובו וספר דווקא ביי דריי ראיות איך האב דאך נישט קיין קל וחומר ווייל שומרת יום כנגד יום תוכיח שומרת יום כנגד יום, כאטש דער דין איז אז ס'איז מטמא משכב ומושב, מ'דארף נישט ציילן, וואלט איך דאך ממילא געוויסט א בעל שתי ראיות דארף נישט ציילן ווען איך האב נישט קיין פסוק, וואס זשע קומט מיר דער פסוק דערציילן? קומט מיר דער פסוק דערציילן, אפילו בעל שתי ראיות דארף ער אויך ציילן שבעה נקיים, וכי תימא וועסט וועלן זאגן האי מיבעי ליה איך דארף האבן דעם לימוד מזובו דארף איך פון דעם אפלערנען מזובו ולא מזובו ונגעו, פארוואס שטייט אין פסוק וכי יטהר הזב? מזובו, וכי יטהר הזב וואלט איך אפגעלערנט אז זאל זיך טובל'ען וכי יטהר דעם זיבעטן טאג און מזובו דארף איך דאך אפגעלערנט אז אויב איך בין געווען אי א זב אי א מצורע אז ס'גייט דורך די זיבן טעג גרויס ווי דער שיעור וואס די חכמים זאגן איז דער דין שטארק ווייס ווי שניי אדער אביסל שוואכער די ווייסקייט ווי מען רעכנט אויס די ארבע מראות נגעים איז אויב א מענטש זעהט דאס בעור בשרו, בעור בשרו איז די טייטש אויף די הויט פון זיין פלייש, נישט אויף דעם ארט ווי עס וואקסט האר, ווייל דא אויפן קאפ צו אויפן די בארד, דעמאלט האט עס אן אנדערן נאמען, נתק, אדער אויב ס'האט געהאט א ברי, האט זיך אפגעבריט, אדער האט געהאט שחין פון א קלאפ נאכהער שאפט זיך אויף דעם ארט א נגע, דעמאלט איז אנדערע דינים. מיר רעדן דא נאר א נגע וואס די נגע איז בעור הבשר, קומט ער צו גיין צום כהן איז דא דריי סימני טומאה, דער כהן גיט א קוק די נגע און ער זעט אז מחיית בשר חי, אז אינמיטן איז נישט אזוי ווייס, אינמיטן די נגע פארהיילט זיך נארמאל, אז א זאך פארהיילט זיך פון ווי פארהיילט זיך עס? פון די זייטן, דא זעט איר עס ווערט נארמאל פון מיטן, זאגט דער כהן ער איז טמא, אדער אז עס איז דאך דא אויף דעם ארט צוויי ווייסע האר. שער לבן זאגט אים שוין דער כהן ער איז טמא און ער איז א טמא מוחלט, ער איז שוין א טמא מוחלט, ער גייט מחוץ למחנה און די אלע דינים גייען אן. ווי וועט זיין אז ס'האט נישט איינס פון די צוויי סימני טומאה? ס'איז נישט געווען קיין שער לבן און ס'איז נישט געווען קיין מחיית בשר חי, פארשליסט מען אים פארשליסן מיינט מען נישט מען זאל אים פארשליסן אויף א שלאס, נאר פארשליסן מיינט מען מען זאל אים נישט אנקוקן ביז דעם זיבעטן טאג. פריער האט מען נאר געהאט דאס ערשטע מאל קען זיין צוויי סימני טומאה, דעם זיבעטן טאג גיט א כהן א קוק אויב ס'דא שער לבן. טמא, מחיית בשר חי, זאגט און וועט טמא, דא קומט שוין צו א דריטע זאך, פסיון, אויב ער זעהט אז די נגע איז געווארן גרעסער, איז ער אויס, זאגט ער אויך עס טמא, און ער האט דעם דין ווי מצורע מוחלט, יעצט, ווי וועט זיין אז ס'איז עומד בעיניו, אין זיבעטן טאג גיט ער א קוק ס'איז די זעלבע זאך, דארף מען פארשליסן נאכאמאל אויף זיבן טעג, נאכהער דעם דרייצעטן טאג. פארוואס דעם דרייצעטן? ווייל דער זיבעטער טאג איז דער זיבעטער פון דעם ערשטן הסגר, און ער איז אויך דער ערשטער פון צווייטן הסגר. זעט דער כהן אויב ס'איז דא איינס פון די דריי סימני טומאה, צי פסיון, צי שער לבן, צי מחיית בשר חי, ס'איז דא א סימן אויף די דריי סימנים. ביים מצורע שטייט דארט ועל שפם. יעטה, אין דעם פסוק פון שפם איז שער לבן, די פ' איז פסיון, און די מ' איז מחיית בשר חי, איז אויב ער זעט איינס פון די דריי סימנים נאכן צווייטן הסגר איז ער מטמא, אויב עומד בעיניו פארשליסט מען מער נישט, ביי א מענטש קען מען נישט פארשליסן מער ווי צוויי מאל, ביי א נגע בית איז יא פארהאנען דריי מאל. זאגט אים דער כהן, ער איז טהור. זאגט דא אט די משנה, אין בין מצורע מוסגר, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון די מצורע אין דער צייט ווען ער איז פארשלאסן, למצורע מוחלט, צו אזא מצורע וואס מוחלט, מוחלט קען ער זיין אדער נאכדעם ס'האט זיך געענדיגט די ימי. הסגר, אדער מ'האט גלייך געזען סימני טומאה, איז נישט דא קיין חילוק אלא נאר פריעה, וואס אין די תורה שטייט ראשו יהיה פרוע אז זאל לאזן וואקסן גרויסע האר ופרימה, און ער דארף גיין צוריסן די מלבישים. ביז אהער האבן מיר געלערנט א דין פון טומאה דעם חילוק, יעצט ווען ער ווערט ריין דער מצורע, איז דא שטייט אין פרשת מצורע ווען ער ווערט דרעין, זאל ער זיך וגלח את כל שערו און ער זאל זיך טובל'ען, און זיבן טאג שפעטער זאל ער זיך נאכאמאל אפשערן און ער זאל זיך נאכאמאל טובל'ען, און ער דארף ברענגען דארט די א קרבן אזוי ווייטער, זאגט די משנה אין בין ס'איז נישט דא קיין חילוק טהור דער וואס איז געווארן ריין מתוך הסגר נאכדעם מ'האט אים פארשלאסן לטהור צו דעם וואס ער ווערט ריין מתוך החלט נאכדעם ווי ער איז שוין געווען א מצורע מוחלט איז נישט דא קיין חילוק אלא נאר תגלחת דער דין וואס ביי א מצורע וואס ער ווערט ריין נאך הסגר שטייט מען זאל דערויף וגלח את כל שערו, וציפורים, און אויך ווערט דערמאנט ביי אים אז ער דארף ברענגען ציפורים, רש"י, פריעה ופרימה, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, איך ווייס נישט פארוואס אין דער משנה שטייט דער סדר פארקערט, דער לשון אין פסוק ווערט פריער דערמאנט פרימה און נאכדעם פריעה. און אזוי זעהט דער רש"י ברענגט אראפ אין פסוק בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, און אומעטום איז עס לשון פריער פריעה און נאך דעם פרימה. מוחלט לאחר שכלו ימי ההסגר, נאכדעם וואס ס'האט זיך געענדיגט די צייט פון פארשליסן, ונראה בו, ס'האט זיך געזעהן אין אים, סימני טומאה, האמורים בו, די סימני טומאה וואס ווערט געזאגט ביי אים. גמרא, פרעגט די גמרא, דו האסט געזאגט אין די משנה אז לגבי פון מצורע מוחלט ביז מצורע מוסגר איז נאר דא איין חילוק פריעה ופרימה, הא אבער לענין שילוח, לגבי דעם דין איך דארף אים ארויסשיקן חוץ לשלוש מחנות. בשעת די אידן זענען געווען אין דער מדבר איז געווען מחנה שכינה, די חצר פון דער עזרה פון משכן, מחנה לוויה וואס די לווים האבן גערוהט ארום, און מחנה ישראל די דגלים פון די אידן, א מצורע האט מען געדארפט ארויסשיקן חוץ למחנה, ווען די היינט רופט זיך אן מחנה שכינה דער ארט פון בית המקדש, מחנה לוויה, ווערט אנגערופן דער גאנצער הר הבית, דער בארג אויף וועלכן ס'איז דער בית המקדש, און מחנה ישראל ווערט אנגערופן ירושלים. א מצורע ווערט נאר ארויסגעשיקט פון די שטעט וואס די שטעט האבן א מויער, און א שטאט וואס זי האט נישט קיין מויער, דארט מעג זיין א מצורע. זאגן מיר לגבי דעם דין פון ארויסשיקן אים. וטומאה, לגבי דעם דין פון טומאה, זה וזה שוין, זענען ביידע גלייך, סיי מצורע מוסגר און סיי מצורע מוחלט, ביידע דארפן ארויס גיין חוץ לשלוש מחנות, און ביי ביידע גייט אן די חומרא פון טומאה. די טומאה פון א מצורע איז אזוי, ער איז מטמא אדם וכלים, ער איז דאך אן אב הטומאה, און אויך כלי חרס בהיסט איז ער אויכעט מטמא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט ביי א מצורע, כאטש א כלי חרס ביי א זב האבן מיר געלערנט אז ווען ער טוט מופן די כלי חרס ווערט זי טמא, כאטש די טומאה קומט נישט אריין אינעווייניג, און אויך איז דא א דין פון משכב און מושב. משכב און מושב האבן דאך פריער געזאגט איז דא א חילוק פון משכב און מושב פון א זב ביז משכב און מושב פון א מצורע, רש י לערנט אז משכב און מושב פון א מצורע ווערט נאר א ראשון, עס איז אין דעם דא א מחלוקת, תוספות רעדט וועגן דעם אין פסחים סמך ז', נאך איז דא א דין פון ביאה, אז אויב א מצורע קומט אריין אין א שטוב איז אלע זאכן וואס זענען דא אין שטוב ווערן טמא, ס'איז אנדערש לגבי געוויסע זאכן איז עס אנדערש פון טומאת מת, מת ווערט דערמאנט דאס לשון אוהל, און דא ווערט דערמאנט דאס לשון והבא, מ'לערנט אפ לגבי אסאך לימודים וואס איז דא א חילוק, למשל אויב ער איז אריין געקומען דרך אחוריו, ער איז געגאנגען ער איז אריין געגאנגען בעקווערטס. איז הייסט עס נישט אריינגעקומען, ער איז נישט מטמא וואס ס'איז דא, נאר איז מטמא וואס ער קומט אריין. זאגן מיר לגבי דעם דין פון טומאה, זענען ביידע גלייך. מנא הני מילי, פון וואנעט ווייסן מיר אז ביי א מוסגר איז נישט דא פריעה ופרימה? איך זע דאך לגבי שלוח מחוץ לשלש מחנות, לגבי דעם דין טומאה זענען זיי ביידע גלייך, לאמיר זאגן לגבי דעם אויך, זאלן זיי זיין ביידע גלייך. דתני רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא, שטייט אין פסוק וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר. דאס רעדט זיך אויב מ'האט פארשלאסן דעם מצורע, און נאכדעם מ'האט אים פארשלאסן איז ער געווארן ריין, אזוי עס שטייט אין פסוק, קאפיטל י ג פסוק ו, וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור, עס האט זיך נישט געמערט, וטהרו הכהן, זאגט דער כהן ער איז ריין, מספחת היא. ספחת איז שם נגע טמא, מספחת דאס איז דער נאמען פון נגע טהור, וכבס בגדיו וטהר ער זאל וואשן זיינע בגדים און זיין ריין. דער פסוק רעדט זיך ווען ער ווערט ריין נאך הסגר, זאגט דער פסוק וכבס בגדיו וטהר, טייטש איך, ס'האט געדארפן שטיין ויטהר, אז עס שטייט דא אין פסוק וטהר, טהור איז די טייטש, ס'איז דא ער איז שוין טהור פון פריער אז טהור מפריעה ופרימה דמעיקרא, אז ער איז ריין, אז אפילו פריער בשעת הסגר האט אויך נישט געדארפן האבן דעם דין פון פריעה לאזן וואקסן גרויסע האר, און דעם דין פון פרימה די מלבושים צורייסן ווייל ער

ביי אים שטייט ביי דער סוף טהרה וטהר, וואס איז דארט די טייטש ס'איז ריין פון פריער? אלא וואס טייטשט מען די וטהר? טהור השתא, ער איז יעצט טהור, מלטמא כלי חרס בהיסט, ער איז נישט מטמא קיין כלי חרס ווען ער טוט עס כו'. אף על גב דהדר חזי, אפילו ער האט שפעטער געזען זיבה, לא מטמא למפרע. די דין האט מען דאך פריער געזאגט ביי א זב, ער דארף ציילן זיבן טעג וואס ער זעהט נישט קיין זיבה, האט ער אפגעציילט די זיבן טעג, טובל איז ער זיך טובל נישט נאך די זיבן טעג, נאר דעם זיבעטן טאג בייטאג איז ער זיך טובל נאך זיין טבילה. איז נאך נישט קיין זיכערע זאך אז ער איז ריין, ווייל יצוייר אז נאך דער טבילה ווען ס'וועט נאך זיין דער טאג, דער זיבעטער טאג, ער וועט זען, איז ער דאך סותר דאס אלע פריעדיגע, און ער דארף האבן, נאכאמאל דארף ער האבן שבעה נקיים, דאך זאגן מיר אז טאקע א משכב ומושב וואס איז געליגן אויף דעם צווישן די טבילה פאר די נאך די טבילה פאר די ראיה זאגן מיר טאקע איז טאקע מטמא במשכב ומושב ווייל ער איז דאך סותר נאר לגבי דעם דין פון כלי חרס בהיסט לגבי דעם דין פון כלי חרס בהיסט

און נאכדעם שטייט וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים, נאכדעם שטייט דער אויספיר אין פסוק וטהר, זאגן מיר אז די טבילה טוט אויף אז די טומאת כלי חרס, דאס איז ער נישט מטמא אפילו ער וועט שפעטער זען דעם זיבעטן טאג. און ווען ער זעט אין זיבעטן טאג נאר איין ראיה, האט ער דאך דעם דין ווי א זב גמור, פארוואס? ווייל נישט דער טייטש ער ווערט טמא מיט דער ראיה, נאר דער טייטש איז ער האט נישט געהאט קיין ספירה פון שבעה נקיים, טייטשן מיר דאך דאס ווארט וטהר, מכאן ולהבא, אז נאך דער טבילה איז ער נישט מטמא, בהיסט.

געזאגט ס'איז מספחת כ'האב אים פארשלאסן צוויי מאל און ס'איז נישט געווען קיין סימן טומאה האב איך געזאגט דאך ס'איז רעכט איז נאכער איז געווארן ביי אים א סימן טומאה פשה תפשה המספחת זאגן מיר דאך אז אז סאיז געווען א נגע פון פריער אן, יא? זאג מיר, עס טוט מיר אבער אויף לגבי דעם דין, אז ביי ביאה, אז ווען ער קומט אריין אין שטוב, איז דעמאלט ווען פון דער צייט ווען ס'איז נישט געווען קיין סימן טומאה, זאל עס זיין ריין. ממילא ווי ליגט איך קען טייטשן דאס ווארט וטהר, נישט איך קען טייטשן, איך מוז טייטשן, אז וטהר איז מכאן ולהבא. איז דאך דארט זאל איך אויך טייטשן וטהר מכאן ולהבא אז וועלכן אז ער איז נישט מטמא בביאה, פון וואנען זשע ווייס איך אז א מצורע מוסגר גייט נישט אן דער דין פון פריעה פרימה אז ער דארף נישט לאזן וואקסן גרויסע האר און נישט זיין צעריסן די מלבושים? אלא אמר רבא האט רבא געזאגט מהכא פון דעם פסוק שטייט אין פסוק והצרוע און דער מצורע אשר בו הנגע, דער פסוק ווי עס ווערט דערמאנט בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, הייבט זיך אן דער פסוק והצרוע אשר בו הנגע, זאגן מיר אזוי מי שצרעתו תלויה בגופו, דער וואס די צרעת איז אין זיין גוף כל זמן ער ווערט נישט אויסגעהיילט, דער איז א טמא, ווייל עס שטייט דאך אזוי והנה נרפא נגע צרעת מן הצרוע, ס'איז אפהענגיג צו די נגע איז דא צו נישט, דעמאלט איז דאך דא דער דין פון פריעה און פרימה. יצא זה, א אויסנאם איז דער וועלכער ער איז געווארן ריין מתוך הסגר, שאין צרעתו תלויה, דא רעדט מען דאך נישט פון קיין טהור, דא רעדט מען דאך דער וואס ער איז א מצורע מוסגר, שאין צרעתו תלויה בגופו, דאס איז דאך נישט אפהענגיג אין זיין גוף, אלא בימים, לו יצוייר אז די נגע וועט בלייבן די זעלבע נגע, ס'וועט גארנישט נישט אוועקגיין, ס'וועט גארנישט נישט זיין קיין שינוי, נאר אויב ס'וועט נישט צוקומען קיין סימן טומאה וועט זיך זיין טהור, טא וועלכעס מאכט פאר אים די טהרה? די ימים, און דער פסוק זאגט ביי דעם דין פריעה פרימה אשר בו הנגע. אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט אלא מעתה לויט דיר נאך, שטייט דארט אין פסוק כל ימי אשר הנגע בו יטמא, א פסוק נאך דעם דין פון פריעה און פרימה, שטייט דארטן די דין אז ער דארף זיצן מחוץ למחנה, שטייט דארט אזוי אז יעדע צייט וואס די נגע איז דא אין אים, דאס איז קאפיטל י ג פסוק מ ו, כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, און ביי דעם דין פון שלוח ווערט אויך דערמאנט דאס לשון בו, דאס לשון בו. זאג אויך די זעלבע זאך, מי שצרעתו תלויה בגופו הוא דטעון שלוח, אזא מצורע וואס די צרעת איז אפהענגיק אין זיין גוף, אז דארף אוועקגיין פון גוף, דאס איז ווערט ער אויס מצורע, דעמאלט דארף ער האבן שלוח. ושאין צרעתו תלויה בגופו, אז די צרעת איז נישט תלוי אין זיין גוף, אין טעון שלוח, דארף נישט האבן שלוח. דאס הייסט, דאס וואס איז נישט אפהענגיק אין גוף, נאר איז אפהענגיק אין די טעג, אין די טעג, יא, יא, יא, ער דארף נישט האבן שלוח, און ביי אונז. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הכי נמי, ס'איז אזוי דער דין אז א מצורע מוסגר דארף מען נישט ארויסשיקן, והקתני ביי אונז אין די משנה שטייט, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריעה ופרימה, ס'נאר דער חילוק פון מצורע מוסגר מצורע מוחלט לגבי דעם דין פריעה ופרימה, הא אבער לענין שלוח לגבי ארויסשיקן, ולטמויי בביאה אז ס'זאל מטמא זיין אז ער קומט אריין אין הויז, זה וזה שוין און זענען ביידע גלייך, דאך היתכן? אז דו זאגסט בו גייט נאר ארויף אזא מצורע וואס די טומאה מאכט דאס וואס איז בגוף בו, זאג ביי שלוח אויך די זעלבע. אמר ליה האט ער אים גענטפערט ימי, ס'האט געדארפן שטיין ימי כל ימי, עס שטייט א כל, לרבות מצורע מוסגר לשלוח, אין פסוק. קאפיטל ט ו, י ג, פסוק מ ו, שטייט כל ימי אשר הנגע בו, און דער אויספיר פון פסוק איז בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, איז דער כל גייט מרבה זיין אפילו דעמאלט ווען די טומאה איז נישט בו, גייט ביי אים אן אלע דינים פון טומאה. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי תגלחת וציפורים מאי טעמא לא, אויב דער כל קומט מיר מרבה זיין אז א מוסגר האט די זעלבע דיני טומאה ווי א מוחלט, דארף דאך אויסקומען ווען ער ווערט ריין זאל איך אויך זאגן אזוי ווי ביי א מוחלט דארף מען אים אפשערן, און ציפורים איז טהור מתוך הסגר זאל מען אויך דארפן האבן. דקתני שטייט אין די משנה, אין בין טהור מתוך הסגר, ס'איז נישטא קיין חילוק פון טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, ס'איז נישטא קיין חילוק, אלא נאר תגלחת וציפורים, אז טהור מתוך הסגר דארף נישט האבן תגלחת וציפורים, זאג כל, דער כל וועט מיר קומען אלעס מרבה זיין, לכאורה פארשטיי איך נישט פשט אין גמרא. איך בין מרבה לגבי די דינים פון טומאה, אבער נישט לגבי די דינים פון טהרה, ביי וואס שטייט דא דער כל ביי וואס? דער כל שטייט דאך לגבי דעם דין, דעמאלט ווען ער איז טמא, וואס זשע גיי איך פרעגן איך זאל אים גיין מרבה זיין לגבי די דינים ווען ער ווערט ריין וואס ווערט דערמאנט אין א צווייטע פרשה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, דער כהן זאל דארטן ווען ער ווערט ריין, שטייט ער זאל ארויסגיין מחוץ למחנה, וראה הכהן, דער כהן אזוי צוגעשטעלט אין מסירת השס, דער כהן זאל זעהן, והנה נרפא נגע צרעת, זאגן מיר אזוי, מי שצרעתו תלויה ברפואות, דער וואס די צרעת דארף פון אים אוועקגיין, דאך ער וועט דאך ווערן אויסגעהיילט דארטן איז די דין פון תגלחת וציפורים יצא זה, א אויסנאם איז דער וועלכער ווערט ריין נאך הסגר שאין צרעתו תלויה ברפואות, די צרעת איז נישט תולה אין רפואות אלא בימים נאר אין טעג, דעמאלט איז די דין. אז מען דארף נישט תגלחת וציפורים. דער בח ברענגט אראפ א צווייטע גרסה, וואס די צווייטע גרסה איז געוועזן אמר ליה ימי כל ימי לרבות מצורע מוסגר לשלוח. גענדיגט. כ'האב שוין אלעס גענטפערט. אויף וואנען ווייס איך מצורע מוסגר לשלוח? פון דעם כל. די גמרא קען יעצט נישט רעדן תגלחת וציפורים אויכעט, ווי מיר האבן פריער געזאגט, ווייל תגלחת און ציפורים איז א ענין פון וואס? פון טהרה, דער פסוק איז מיר נאר מרבה מוסגר איז גלייך צו מוחלט לגבי דינים פון טומאה. יעצט הייבט זיך אן א פיסקא פון דער משנה, אין דער משנה האט מען געלערנט אין בין טהור מתוך הסגר,